האב געוואלט זאגן דער עולם זאל וויסן אז כ'האב געהאלטן אין איין ווארענען אז מ'זאל פרעגן א דאקטער צו מ'מעג פאסטן וועגן די קאוויד ווייל ס'שוואכט אפ דעם אימיון סיסטעם. צענליגע מענטשן האבן מיך צוריקגעקאלט און געזאגט שכוח ווייל דער דאקטער האט געזאגט ער טאר נישט פאסטן, מ'זאל פאסטן ביז ניין, צען, עלף אינדערפרי און נישט מער. במילא דארף מען זייער וואטשן וואס מ'טוט רבותי, דאס איז דאך

איז געווען א איד ער איז געקומען און געזאגט פארן וויזשניצער רעבן אז די דאקטער זאגט אז ער מוז עסן עפעס פון א חזיר, חזיר פעטן צו וואס עפעס מוז ער עסן דאס איז ממש טריפה, פרעגט ער דעם רעבן רבי וואס זאל איך טון איך געדארפט האבן אונז הארץ שטארקן עפעס דעם הארץ איך ווייס נישט פונקטליך האט ער דער אמרי חיים אים געזאגט אזוי הער מיך אויס דו זאלסט מאכן מיט אזא התלהבות די ברכה אז דו גייסט טון א מצוה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן מיט אזא התלהבות אז דו מאכסט די ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מצה, דער זעלבער באשעפער, ס'איז די זעלבע מצוה, מען דארף זיך נישט פארלירן וועגן די אייגענע געפילן, עניוועי אז די דאקטער וועט זאגן אז מען טאר נישט פאסטן זאל מען נישט פאסטן, און חוץ פון דעם דארף מען זיך אייביג רעכענען אז אזוי ווי יום כיפור איז טרעילינג דאון די ליין איז אפשר וועט מען קענען וועגן דעם פאסטן יום כיפור וואס נארמאל וואלט מען נישט געקענט פאסטן, און דער אייבישטער וועט עס רעכענען פאר גוט פאר אים. מען זאל פרעגן דעם דאקטער, און וואס דער דאקטער וועט זאגן זאל מען אוודאי פארשטייט. זיך דורך רעדן מיט א רב, מ'זאל דאך נישט ארויס לאזן די רבנים און דעטס איט, און איך זאג אייך נאכאמאל אויב די דאקטער זאגט אנדערש ווי די רב זאל מען גיין צו אן אנדערן רב נישט צו אן אנדערן דאקטער. יעצט די חזל לערנען אונז אין מדרש תנחומא אין פרשת בחוקותי אף אם יהא אדם צדיק כאטשיג א מענטש איז א צדיק יהא עוסק בתורה מוז ער אבער לערנען תורה פארוואס שאף על פי שהוא צדיק אם אין עוסק בתורה אין בידו כלום אז ער לערנט נישט קיין תורה האט ער גארנישט אתה מוצא געפינען מיר דאס ביפתח הגלעדי, ס'איז דא אין די הפטורה פון פרשת חוקת איז די פרשה פון יפתח הגלעדי, וואס איז געווען די מעשה מיט יפתח הגלעדי, שטייט אזוי וידר יפתח נדר, יפתח האט געטון א נדר און ער האט געזאגט והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי ווער ס'עט מיר קעגן קומען נאכדעם ער האט איינגענומען די גרויסע מלחמה ווער ס'עט קעגן קומען והעליתיהו עולה וועל איך אים אויפברענגען אן עולה, נו וואס איז געשען? די מדרש תנחומא, אתה מוצא ביפתח הגלעדי, דו טרעפסט ביי יפתח הגלעדי מפני שלא היה בן תורה אבד את בתו, ער איז נישט געווען קיין בן תורה האט ער פארלוירן זיין טאכטער, אימתי ווען בשעה שנלחם עם בני עמון, ער האט מלחמה געהאלטן מיט בני עמון און זיי האבן געהאקט שטיקער פון די אידן, ונדר באותה שעה האט ער געמאכט א נדר, וידר יפתח נדר לה', האט ער געמאכט א נדר, והיה היוצא אשר יצא, מדלתי ביתי, לקראתי בשובי בשלום, איך וועל אהיים קומען ווער ס'וועט מיר קעגן קומען פון די הויז, מבני עמון, בשובי בשלום איך וועל צוריק קערן זיך בשלום מבני עמון, והיה לה' וועט ער זיין פארן אייבערשטן, והעליתיהו עולה איך וועל אים אויף ברענגען פאר אן עולה, און וואס איז געשען, והי' בתו זיין טאכטער יוצאת לקראתו איז קעגן געגאנגען, ויהי כראותו אותה, ווען ער האט איהר געזען, ויקרע את בגדיו האט ער צוריסן זיינע קליידער, ויאמר ער האט געזאגט אוי בתי, איך האב געמאכט. א נדר ווער ס'גייט ארויס צו מיין הויז דעם וועל איך ברענגען אן עולה פארן אייבערשטן, ואנכי פציתי פי אל השם, און איך האב צוגעזאגט פארן אייבערשטן ולא אוכל לשוב, איך קען נישט צוריק קערן. כיוון שביקש להקריבה, וויבאלד ער האט זי געוואלט מקריב זיין. היתה בוכה לפניו, האט זי אנגעהויבן צו וויינען. אמרה לו בתו, האט אים זיין טאכטער געזאגט. אבי, טאטע, יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי, איך קום דיר קעגן מיט שמחה און דו ווילסט מיך שעכטן? שמא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה שיהיו בני ישראל מקריבים לפניו נפשות אדם, שטייט ערגעץ אין חומש אז מען גייט מען קען מקריב זיין א מענטש, כתוב בתורה אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה ולא מן האדם, אמר לה זאגט ער פאר איר בתי מיין טאכטער נדרתי איך האב געמאכט א נדר והיה היוצא אשר יצא והעליתיהו עולה. שמא טאמער כל הנודר ווער ס'מאכט א נדר יכול הוא קען ער דען שלא לשלם את נדרו ער זאל חלילה נישט באצאלן א נדר? אמרה לו האט זי געזאגט צו אים והרי יעקב נדר יעקב האט געמאכט א נדר ואמר האט געזאגט כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך פון אלעם וואס דו וועסט מיר געבן וועל איך דיר געבן מעשר ונתן לו הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט אים געגעבן שנים עשר בנים צוועלף קינדער שמא הקריב אחד מהם? האט איינעם חלילה מקריב געווען? כל הדברים האלה אמרה לו, די אלע זאכן האט זי אים געזאגט ולא שמע לה און ער האט נישט צוגעהערט. איז לכאורה דארף מען דא פארשטיין וואס דא איז געשען, ער וויל שעכטן פאר גרויס יראת שמים זיין טאכטער? האט ער נישט א מענטש מער רחמנות אויף זיין טאכטער ווי זיין טאכטער האט אויף אים רחמנות? און כדי מקיים זיין דעם נדר און זיין טאכטער וויינט און זי בעט זיך טאטע יו אר ראנג, יו דעדלי ראנג, און זי זאגט די דין התורה לאזט דיך עס נישט צו טון, און זיין הארץ האט זיך צוריסן פון זיין. טאכטער, אבער ער האט ווייטער געהאלטן איך מוז טון וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, פארוואס? ווייל אהבת השם איז שטערקער פון אהבת אב, און ער גייט כובש זיין זיין ליבשאפט פאר די טאכטער, און ער גייט טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, אזוי זעט מען אויס אז מען איז א פרומער. יעצט קומט דאך א תענית, די אלע פרומע וואס זיי טארן נישט פאסטן און זיי פאסטן, די זענען עובר אויף א גרויסע עבירה אז זיי הרג'נען זיך אוועק, אין שולחן ערוך שטייט אז א מענטש דארף אבאכט געבן אויף זיין גוף אז ס'זאל זיין געהאלטן ווי עס דארף צו זיין, אן א קום קיין היזק. און נאכדעם איז דאך נאך א זאך, דער יפתח הגלעדי האט דאך געהאט דארט פנחס, און פנחס האט דאך געקענט פארשטערן זיין נדר, נאר יפתח האט געזאגט איך בין דער ראש שופטי ישראל, ראש הקצין, ער איז א קצין הקצינים, פון די קצין, אשפיל עצמי, איך וועל מיך נידריג מאכן ואלך אצל הדיוט, איך וועל גיין צו א הדיוט, מוטב הוא לשפוך דם בתו מלהכניע להשפיל עצמו, עס איז אים ענדערש אויסצוגיסן דאס בלוט פון זיין טאכטער, אז ווי איידערש אז ער זאל זיך מכניע זיין, און אין סוף איז ער געשטארבן מיט א מיתה משונה, זיינע ביינער זענען פארפוילט געווארן, און מען האט אים באגראבן אין די גאנצע ערי הגולה, ווי מען האט געטראפן אן אבר האט מען אים דארט באגראבן, און ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, אינעם הייליגן ספר חובת הלבבות ברענגט ער אז ס'שטייט הוי ערום ביראה, אזוי שטייט מסכת ברכות דף י"ז עמוד א', זאגט רשי יערים בכל מיני ערמה ליראת בוראו, מיט חכמה דארף מען. און באקלוגן דעם יצר הרע אז מ'זאל מורא האבן פארן אייבערשטן, און אזוי זאגט דער חובת הלבבות אין די הקדמה, אמר חסיד אחד, א חסיד האט געזאגט, עשרים וחמש שנה, פינף און צוואנציג יאר למדתי האב איך געלערנט לברר מעשיי, איך זאל מברר זיין מיינע מעשים צו ס'איז ריכטיג צו ס'איז נישט ריכטיג. און דאס איז אונז צו לערנען אז אונז דארף מיר האבן אזא מין זאך וואס דאס הייסט תורה'דיג, און די תורה זאגט אז מ'זאל פרעגן א דאקטער.

אדער איינער איז נאכגעלאפן נאך זיין חבר'ן צו הרג'ענען, און פלוצלינג האט ער געזעהן אז א מענטש טוט דארטן גילוי עריות, זנות, האט ער זיך זייער שנעל דערשראקן, דער וואס איז נאכגעלאפן די רודף, און ער האט אים נישט געהארגעט, נאר ער האט געזעהן נאך איינער זעהט, קומט יעצט אויס אז דער מענטש האט דאך געטון א מורא'דיגע עבירה פון גילוי עריות, האט גורם געווען מציל צו זיין א נפש, ער ברענגט נאך א זאך, אז א מענטש געט געלט פאר א זונה, און מיט דעם געלט האט זי געגעבן פאר א צדיק און זי האט אויפגעלעבט זיין לעבן, כאטשיג אין די אלע מקרים האט ער דאך נישט געמיינט צו טון א מצוה, דאך געוואלט טון אן עבירה, אזוי און געגאנגען מיט זנות, יעצט די בית דין של מעלה קען אים נישט רעכענען דאס פאר א מצוה, ווייל א מצוה דארף זיין לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, דער אייבערשטער וואס איז אבער רב חסד איז מטה כלפי חסד, אזוי זאגט די גמרא, דאס הייסט רב חסד, רעכענט אים דער אייבערשטער די מצוה וואס איז געבוירן פון די עבירה. כאילו ער האט גאר מציל געווען יענעמס נפש, כאטש ער האט עס נישט אינזין געהאט און האט עס נישט געטון. מיט דעם זאגט מען דעם פשט אין ירושלמי אויפן פסוק אין תהילים קאפיטל ס"ב ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, דער חסד פון אייבערשטן איז אז ער באצאלט כמעשהו, אזוי ווי די מצוה וואס איז ארויסגעקומען איז אזוי ווי ער האט עס ממש אליינס געטוהן. אונז דארפן וויסן רבותי אז די דאקטער זאגט עסן זאל מען עסן און נישט זיך עס צו באהאלטן אויך נישט, נאך האב איך שוין געזאגט סאיז דא א רב וואס די רב, איך האב אים איבערגעפיקסט א מקווה מיט יארן צוריק, די מעשה גייט צוריק דרייסיג יאר, און ווען איך בין געווען נאך אין די מקווה אין בית הטבילה כ'האב עס איבערגעפיקסט האב איך געזעהן סאיז געקומען איין נאכמיטאג א מאמע מיט א סטעישן וועגן אנגעפילט אלע אירע קינדערלעך,

עט וואוינען מיט איר און עט סותר זיין ווייל שכבת זרע פולטת שכבת זרע איז אויך סותר אזוי ווי דם עט ער האבן געבועל'ט געווען א נדה למפרע אדער א זבה דעם אכט בייטאג טאר מען נישט גיין וועגן סרך בתה אז די טאכטער זאל נישט זעהן אז די מאמע איז געגאנגען בייטאג און זי עט נישט וויסן צו עס איז די זיבעטע צו דער אכטער זאגט ער איר זעהט וועגן סרך בתה, וועגן דעם לאז איך אז אלע מיידלעך און די קינדער זאלן וויסן אז די מאמע איז געגאנגען אין מקווה, נישט נאכדעם זאל זי מיר זאגן יו נאו מיי מאדער נעווער ווענט טו די מקווה. שוין, ס'האט מיר זייער וויי געטון, איך בין צוריקגעקומען דא אויף ניו יארק, איך האב עס פארציילט פאר הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב, ס'האט מיר מורא'דיג וויי געטון, זאגט מיר דער מאנטעווידעא רב אזוי, הער אויס, דו האסט עס נישט געמאכט. דו האסט נאר געהאלפן איבערמאכן, ס'איז דאך נישט דיין עסק. זאגט ער, און האבן האט ער א מורא'דיגע טעם פארוואס ער טוט עס, און דו ווילסט עפעס וויסן? און אפשר איז ער גערעכט. איז למעשה דאס האט צו טון יעדע זאך וויפיל מען וויל און וויפיל מען מיינט דעם רבונו של עולם, און און דאס איז די גאנצע זאך, ס'איז נישט האסט יא געפאסט האסט נישט געפאסט, אז מען מיינט דעם אייבערשטן העלפט דער אייבערשטער אפילו מען האט געמיינט שלעכט. און ס'איז ארויסגעקומען גוט, רעכנט עס דער אייבערשטער פאר א מצוה. רש י ברענגט ביי ויפנו ויעלו דרך הבשן. ויצא עוג מלך הבשן לקראתם. ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו. האסט נישט קיין מורא. זאגט רש י ער האט מורא געהאט אז אפשר וועט אים ביישטיין די זכות פון אברהם וואס עס שטייט ויבא הפליט דאס איז געווען עוג שפלט מן הרפאים און ער איז געגאנגען זאגן פאר אברהם אבינו אז מען האט געכאפט לוט. פרעגט די דעת זקנים מבעלי התוס' און. די שפתי חכמים, די כוונה פון עוג איז דאך געווען אז ער זאל זען אז אברהם זאל גיין אין קריג מיט אים אויף צו טרייען צו ראטעווען לוט, און ממילא וועט מען אים הרג'ענען, אברהם אבינו, און ממילא וועט ער קענען חתונה האבן מיט שרה, אזוי זאגט רשי קלאר בפרשת לך לך, אויפן פסוק ויבא הפליט, און וואס האט ער יעצט מורא געהאט אז די זכות זאל אים נישט ביישטיין, נאר דער אייבערשטער איז נישט מקפח שכר כל בריה, וויבאלד דורך אים איז גורם געווארן. א הצלה פון לוט, לוט איז דאך דער זיידע פון משיח'ן, כאטשיג ער האט עס געמיינט פאר שלעכט, האט משה מורא געהאט אז ס'וועט אים ביישטיין די זכות. און אזוי געפינען מיר אונז אויכעט ביי די ביי בלעם מיט בלק ביי די קרבנות וואס בלק האט מקריב געווען ווייל בלעם האט אים געהייסן, בלעם האט מקריב געווען ווייל בלק האט אים געהייסן, איז האט ער זוכה געווען, ס'איז ארויסגעקומען פון אים רות, כאטשיג ער האט עס מכוון געווען פאר שלעכט, ער האט דאך געוואלט שעלטן די אידן, אבער וויבאלד ס'איז ארויסגעקומען א. כבוד פארן אייבערשטן, און ס'איז געווען א כבוד פארן אייבערשטן, רעכנט עס דער אייבערשטער פאר גוטס. יעצט מ'דארף וויסן אז אוג איז געווען מער פון אכט הונדערט יאהר פאר דעם, אזוי ווערט געברענגט אין פרקי דרבי אליעזר אין פרק ט ז, אז אוג איז געווען אליעזר און ער איז געווען א עבד פון נמרוד און ווען ער איז ארויס אברהם אבינו איז ארויס פון כבשן האש האט אים יעדער געברענגט מתנות האט אים אויך געברענגט זיין קנעכט און ווען ער האט געטוהן חסד מיט יצחק אבינו און האט אים אברהם אבינו באפרייט האט ער אים געגעבן א שטר שחרור פארוואס ווייל ער האט נישט געוואלט אז דער אייבערשטער זאל אים באצאלן אויף די וועלט דאס גוטס האט ער אים באפרייט ער זאל זיין מחויב במצוות בקיצור איז אכט הונדערט יאר שפעטער איז געווען נאך אלץ אז מ'האט מורא געהאט פאר דעם זכות פון דעם רשע, וועגן דעם שטייט הוי רץ למצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מען דארף וויסן א זאך, מען האלט יעצט פאר א וועלטס מלחמה מיט טשיינע און אמעריקע, טשיינע לייקנט אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער, ער זאגט ס'איז נישט דא מ'טאר דארט נישט רעדן פון באשעפער גארנישט, לאזט אבער אויך נישט אז מ'זאל מאכן די אלע זנות. דער אמעריקאנער זאגט ס'איז דא א באשעפער נאר כ'האב אים אין בוידעם. כ'טו ווייטער וואס איך וויל, יעדער מעג טון וואס ער וויל, און אונז האמיר די לינקע חברה און זיי פירן אונז אראפ. יעצט טשיינע האט א געוואלדיגע זאך, זיי זענען געווען די וואס זיי האבן אריינגענומען די תורה וואס איז אנטלאפן פון אוקריינע פון רוסלאנד איז אנטלאפן אויף טשיינע און דארט האבן זיי זיך געראטעוועט און דער מענטש וואס האט זיי מיטגעהאלפן איז געווען א כינעזער איז מיטגעקומען מיט זיי, און האט געזען זיי זאלן האבן פון אלעם גוטס, זיי האבן געהאט דארט א ישיבה, און זיי האבן געהאט דארטן אזויפיל נסיונות, זיי זאגן אז יום כיפור איז געווען א מחלוקת צו מ'זאל פאסטן וועלכן טאג, ווייל ס'איז דא די אינטערנעשאנעל דעיטליין, איז דער חזון איש האט געשריבן א בריוו אז מ'זאל פאסטן איין טאג, די רבנות האט געשריבן יענץ טאג זאל מען עסן, פאסט דעם צווייטן טאג, האבן זיי געפאסט צוויי טעג יום כיפור, און זיי שרייבן אז יעדער איז געזעסן און געלערנט אין בית מדרש. קיין שום בחור האט זיך נישט ארויסגעדרייט, דער מענטש וואס האט זיי געהאלפן האט עס צוגעקוקט און געווארן אזוי באגייסטערט אז ער האט זיך מגייר געווען, ער איז עולה געווען אויף ארץ ישראל און ער ליגט אין הר הזיתים צווישן די גרויסע צדיקים, סאו צו זאגן אז ס'איז נישט דא א באשעפער איז א גרויסע עוולה, אבער צו זאגן אז ס'איז דא א באשעפער איך פייף זיך אויס איז פונקט אזא גרויסע עוולה, און יעצט גייען זיי שלאגן די צוויי, גוג ומגוג, און ס'וועט פאלן אסאך קרבנות, נאך די אטאמישע באמבעס וואס אמעריקע האט אראפגעווארפן אויף דזשעפען ווערן נאך היינט. היינט געבוירן קראנקע קינדער, זיבעציג יאר שפעטער, די גאנצע וועלט גייט ליידן, רבותי עס איז תשעה באב, נישט נאר ס'איז געווען, היינט אויך תשעה באב, און מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, א מורא'דיגער חורבן. יעצט, ס'איז דא א פסוק אין חומש, שטייט אזוי, כוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור ציד לפני השם על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני השם. די ראשית ממלכתו איז געווען בבל, יעצט. שטייט אזוי אז נמרוד איז געווען אזא רשע, להיות גיבור ציד זאגט רש"י להמריד כל העולם על הקדוש ברוך הוא בעצת דור הפלגה, ער האט געמאכט א מרידה קעגן אייבערשטן און דאס איז געווען די דור הפלגה, מען זאל גיין מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן, גיבור ציד זאגט רש"י צד דעת של בריות בפיו, ער האט געפאנגען די מיינונג פון מענטשן מיט זיין מויל, ומטען למרוד במקום, האט יעדן געמאכט מען זאל ווידערשפעניגן אין אייבערשטן, לפני ה'.

באקאנטע מעשה פון נינווי', אין נינווי' האבן אלע תשובה געטון, איז ווערט געברענגט אין פרקי דרבי אליעזר, וואס איז געווען דער יחוס פון נינווי', וואס איז געווען דער יחוס פון אשור, זאגט דער הייליגער רש"י מן הארץ, כיוון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד, האט געזען אז זיינע קינדער הערן אויס צו נמרוד, ומורדין במקום און ווידערשפעניגן אין אייבערשטן לבנות המגדל צו בויען דעם טורעם, יצא מתוכם איז ער ארויסגעגאנגען, און ער האט זיך געבויעט א עקסטערע שטאט, כדי זיי זאלן נישט זיין כאפט פון די מורא'דיגע זאך צו ווידערשפעניגן אינעם אייבערשטן, קומט אויס אז דער גאנצע שטאט, דער גאנצע אשור, דער גאנצע אפטיילן זיך איז געווען ווייל דארטן איז מען געווען פיל מיט מינות און כפירה, און ער האט געוואלט אז זיינע קינדער און די אייניקלעך זאלן נישט זיין פיל מיט מינות און כפירה, דאס אלעס וואס איז דא געווען, ער האט געבויעט א שטאט לשם שמים. יעצט רבותי, אז מיר רעדן אפן, סאטמאר רב האט געבויעט א הייליגן מוסד און מען האט עס. מחלל געווען, מען לערנט מינות וכפירה, מען צווינגט אויף אונז מען זאל לערנען מינות וכפירה, איך רעד אזויפיל אז הונדערטער מענטשן האבן געזאגט זיי האבן ארויסגעמופט, זיי האבן ארויסגעמופט, זיי ווילן נישט זיין מער אין די שמוציגע שטאט, זיי האבן ארויסגעמופט, זיי בויען זיך מוסדות, איז במילא איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, גייט דא זיין א מלחמה צווישן א רעגירונג וואס האט ארויסגעמופט, מען זאל נישט מורד זיין אין אייבערשטן, כאטשיג ער זאגט ס'איז נישט דא א באשעפער, אבער מורד זיין וויל ער נישט, מתכוון למרוד בו יודע בוראו מתכוון למרוד בו איז נישט דא. איך געוואלט זאגן נאר א קליינע נקודה, אונז דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן פאר דעם, אונז דארף מען נישט צולאזן די אלע זאכן, און אז מען קען נישט דארף מען אוועק גיין פון דא, די רמב"ם זאגט אז מען דארף גיין וואוינען אין די מדבריות, די סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט עס פארגעהאלטן פארן חזון איש, די חזון איש האט געזאגט מדבריות מיינט מען נישט א מדבר, מען מיינט א מקום תורה, אזוי ווי ס'שטייט דארטן ביים במדבר, א מדבר איז א פלאץ ווי מען קען מקבל זיין די תורה, עניוועי, איך האב געוואלט זאגן, אונז שטיי מיר יעצט פאר א וועלט אונטערגאנג, און ס'וועט זיין. סאך ארגער ווי ס'איז געווען די צווייטע וועלט מלחמה, איז איך בעט דעם עולם אז מ'גייט פאסטן תשעה באב, דער וואס מעג פאסטן תשעה באב זאל אין זין האבן כלל ישראל, און ווער ס'טאר נישט פאסטן זאל אויך אין זין האבן כלל ישראל, ווייל ער טוט אויך דעם רצון השם. מען זאל זיך גוט אויסוויינען ביי די קינות, ווייל אויב נישט וועט מען זייער אסאך דארפן וויינען. שטיי מיר אין די שווערסטע צייטן וואס די וועלט איז נאך געשטאנען. איך האב אויך געוואלט זאגן אז אין מדרש רבה ווערט געברענגט אז זיי האבן זיך אוועקגעצויגן, איז ברענגט ער דארט, באריכות אין עץ יוסף אז דאס איז די וואנט פון טשיינע, דאס הייסט ס'איז דא די באקאנטע אלטע וואנט פון טשיינע וואס יעדער פארט צו זעהן אלט טויזענטער יאר, דאס האט זייער זיידע פאר זיי געבויעט די וואנט פון טשיינע, צו אפטיילן זיך פון נמרוד ממילא האט טשיינע אויך א זכות, רבותי מ'דארף תשובה טוהן און מיט דעם וועט אונז אלע אויך פארשטיין פארוואס ס'איז דא צוויי מאל אין יאר וואס אונז זאגן די עשרה הרוגי מלכות, איינמאל איז יום כיפור, איז דא וואס זאגן ווייל רבי עקיבא איז געהארגעט געווארן יום כיפור, דאס צווייטע איז. תשעה באב ווייל אז מ'האט איבערגעלאזט די תורה האט ער אזא פנים. רבותי לאמיר זיך צוריק בארעכענען, איך גיי יעצט זאגן די עשרה הרוגי מלכות, לאמיר זיך אויסבעטן אז זייער זכות זאל אונז דער אייבערשטער צוריק געבן אונזער אלטע אמונה מיט אונזער אלטע תורה מיט אונזער אלטע דביקות אין חסידות און אונזער אלטע דביקות אין צדיקים און אונזער אלטע דביקות אין די תורה הקדושה. כ'האב געוואלט זאגן, ווייסט, אסאך מאל יאר השם פניו אליך ויחונך עס קומט ארויס א אור. איינער קאלט מיך היינט אפ און ער זאגט מיר ער האט זיך אייביג געעקלט צו גיין אין א מענער מקווה ווייל ער האט געזען ס'שווימט ארום זומען, מ'זעט דאס. בקיצור ער האט זיך געעקלט. ער האט אנגעהויבן צו הערן מיינע שיעורים שוין זיבן אכט יאר צוריק און ער איז אינגאנצן באגייסטערט פון מיינע שיעורים. ער זאגט די שיעורים זענען אזוי ווי צו לערנען חומש רשי פאר יעדן יונגל ווען מ'הייבט אן צו גיין אין חדר. דערציילט ער א מעשה אזוי, זיין ווייב איז פון די פרומע, ווייסט איר דא די אונגערישע פרומע, און ער איז קיינמאל נישט געגאנגען אין מקווה נאך די

אמאל קום איך גיי דיך נעמען דא אין די וואנע אין די מקווה און איך וועל דיך א טויבעל טאן, זאגט ער נחום דו ווייסט נישט דיין טיטשינגס ווי ווייט דאס גייט, איך האב מורא צו נעמען מיין קינד אין מקווה, דו האסט אריין געלייגט א פחד, מען גייט זיך דארטן רעיפן אין די מקווה, זאגט ער יעצט כאפ איך מיך וואס עס האט ארום געשווימען זומען אין אלע מקווה'ס און וואס מען האט דארטן געטון אזויפיל שאהן אין די מקווה'ס, יעצט הייב איך ערשט אן צו כאפן פון ווי דו קומסט, עניוועי נאכדעם האט ער געזאגט פאר זיין ווייב לעטס בי ריעליסטיק איך וויל דיר זאגן מען טאר נישט ווערן צו פרום ווייל אז מען ווערט פרום פארלירט מען אלעס. די זעלבע פון יפתח הגלעדי, טאר נישט ווערן צו פרום, ס'איז דא התרת נדרים, הפרת נדרים, גיי גיי צום כהן ער וועט דיר מתיר זיין דעם נדר, די גמרא זאגט אז דאס מיידל איז געזעסן א גאנץ לעבן ביז זי איז געשטארבן און זי האט געוויינט אויף איר בתולה, האט זי געזאגט קוק איך בין נאך א בתולה און קוק וויאזוי ס'לאזט זיך אויס מיט מיר, עניוועי די זעלבע וויל איך זאגן יעצט מיטן פאסטן, רבנים זאגן מיר אז א דריטל וועלט, דו האסט עס אריינגעלייגט אויף אלע דיינע האטליינס ס'פארט ארום, א דריטל וועלט פארלאזט זיך אויף דעם. און איז זיך פון זייער צופרידן ברוך השם. פרעגט מיך א רב אבער וואס גייסטו טון יום כיפור? זאג איך אים אז יום כיפור ווערט נישט די מצב ארגער ווייל ס'איז דא א איסור כרת. אויב מעג מען עסן און מ'מוז עסן דארף מען עסן. איך האב שוין געזאגט איינער פון די גרויסע בעלי מוסר איך וועל עס נאך דערציילן פאר יום כיפור האט זיך אויפגעשטעלט יום כיפור ביינאכט ס'איז געווען דעמאלטס א גרויסע אונטערגאנג פון א כאלערע אינדערהיים האט ער זיך אויפגעשטעלט נאך כל נדרי און האט אויסגעקלאפט, ער איז געווען דער רב פון שטאט, ער איז געווען א גאון עולם, האט ער אויסגעקלאפט, רבותי, סברי מרנן, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, און ער האט געמאכט קידוש יום כיפור ביינאכט, און ער האט געגעסן ברבים, און ער האט געזאגט יעדער זאל אהיים גיין יעצט עסן נאך מעריב, און די דיינים פון שטאט האבן אים געוואלט לייגן אין חרם, האט ער זיי געזאגט, דיינים טייערע, ביז לאנג עטס ווייסט נישט וויפיל כח כ'נעם צו פון א מענטש, און טאמער מען האט די קראנקייט ארום זיך, וויפיל דאס איז עלול זאל אים מזיק זיין, זאלט איר נישט לייגן קיינעם אין חרם. און סוף האט מען אים נישט געלייגט אין חרם. זאגט מען איינער האט יעצט אפגעקאלט א דאקטער, האט געפרעגט דעם דאקטער האט שוין געהאט קאראונע צו מען קען עס קריגן נאכאמאל צו נישט, זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט, דאס זאלסטו פרעגן דעם דאקטער, ער ווייסט, איינער זאגט אזוי איינער זאגט פארקערט, מען ווייסט נאכנישט וואס די קראנקייט איז אויך נישט, די טשייניז האלטן אין איין צולייגן צו דעם, מען נישט וויאזוי האט עס געמוווט פון נארט אמעריקע דאון סאוט, נישט סאוט אמעריקע. צו די סאוט אוו טעקסעס ווייל דארט האבן זיי א קאנסולאט צו גרויסע צרות און ס'וועט קומען פאר יום כיפור איך וועט אי"ה ארויפלייגן אויפן האטליין און איך זאג נאכאמאל ווער ס'וויל קען זאגן אנדערש איך בין נישט ברוגז טאמער עטס זאגטס אנדערש פון מיר נאר איין זאך זאלט עטס זעהן פארפירטס נישט דעם ציבור איז געגאנגען יענער האט אפגעקאלט דעם דאקטער האט אים געזאגט איך פרעג דיך נישט צו איך קען עס באקומען נאכאמאל איך וויל וויסן צו מיין אימיון סיסטעם איז שוואכער ווען איך פאסט און צו ס'איז שוואכער ווי אן אנדערנס זאגט ער א הונדערט פערסענט דאונט איווען סטארט טו פעסט זאגט אים דער דאקטער, זאג איך אים יעצט זאלסטו גיין צום רב און פרעגן דעם רב. כ'האב געוואלט נאכאמאל איבערגיין און אלעס וואס איך זאג האב איך דורכגערעדט מיט דאקטוירים און מיט רבנים און אז דו ווילסט מיר נישט טראסטן גיי אליינס און פרעג. גייט קומען זייער א הייסער תשעה באב, נישט סתם הייס, און מען דארף זייער וואטשן וועגן פאסטן, מען רעדט דאך נישט די וואס זענען אויף לייף סופארט מעדיקעישאנס פאר דייעביטיס, פאר הארץ אטאקס וכדומה, די זאלן אפילו נישט טראכטן, אפילו לשעות טארן זיי נישט טראכטן. טראכטן צו פאסטן, עס קומט אינדערפרי, דא וואט יו העוו טו, עס דיך אן, ארויסצוגיין צום דאווענען איז די זעלבע עבירה ווי צו פאסטן, ס'איז אזא היץ, מען קען חלש'ן אויפן וועג, און טאמער וועסטו נישט פאלגן די אלע זאכן, און דו זאלסט שטארבן, צו דו זאלסט באקומען א סטראוק, צו א הארץ אטאקע, יו וויל בי א בורדן פאר יור פעמילי, איטס אפ טו יו, אין א שפיטאל היינט קען מען נישט אריינגיין ווייל די מינוט מען גייט אריין אין א שפיטאל, דעי אביוז יו, זיי שיקן אוועק די פעמילי, און זיי טוען וואס זיי ווילן, איטס מעיד דעט דעי שוד קיל די פיפל, זיי זענען שוין סיק און טייערד פון די אלטע מענטשן, זיי זאגן אז דו קענסט נישט פאסטן תשעה באב און יום כיפור דארפסטו נישט לעבן, עניוועי מען זאל זייער וואטשן וואס מען טוט, יעצט איז אזוי פרויען קינדער טארן נישט פאסטן ווייל זיי דארפן האבן געזונט זיי דארפן עסן זאל זיך ריפלענישן אביסל די באדי, און איך רעד קינדער מיין איך נישט פון איינס און צוויי יאר איך רעד ביז אכצן און צוואנציג יאר, יעצט מיידלעך דארפן בכלל נישט פאסטן עניוועי ס'איז צו א הייסער טאג פאר זיי, און צום דאווענען זאלן זיי נישט ארויסגיין, און זאל נישט ארויסגיין בכלל זיץ אינדערהיים.

פאר די רעסט אוו יאר לייף אז מען ווייסט נישט וואס פארא רשעות טשיינע האט דארט אריינגעלייגט און פרויען וואס זענען מעברת זענען פרעגנענט, אדער מיניקות זיי געבן צו זייגן אדער זיי האבן געהאט א קינד יעצט אין שולחן ערוך איז צוויי יאר אבער איך זאג ענק מען איז אזוי שוואך היינט מיט אזא היץ ביסט פטור פון צו פאסטן הונדערט פראצענט אפילו דו האסט געהאט א קינד דריי יאר צוריק און פיר יאר צוריק יו סטיל נאט העלטי ענאף אין אזא מין אפעדעמיק און מיט אזא מין היץ. און די עפידעמיק האלט נאך אן, ס'רוקט זיך, ס'פארט, זיי האלטן אין איין פארסאמען אונזערע וואסערן איבעראל, איי דאנט נאו ווער דעי פוט איט אין, און דאנט פלעי געימס. און דאס איז די תמצית פון דעם יאר תשעה באב. און אויף יום כיפור וועט מען נאך רעדן. און רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, רבנים קאלן מיך אפ אז איך זאל עס זאגן, איך זאג עס נישט אליינס, רבנים קאלן אפ ר' נחום איר האט דעם שופר אין די האנט, און אז מ'האט א שופר דארף מען בלאזן, סאו בלאז איך רבותי, איף יו אר העפי, גוד, איף נאט, טו בעד, איך טו וואס מען דארף. פרעגט מיך איינער ווער איז געבליבן זאלן פאסטן, זאג איך ס'איז געבליבן זאלן פאסטן יונגע געזונטע בחורים וואס זיי דארפן נישט ארויסגיין, זיי קענען זיצן אינדערהיים, ווייל אויב דו דארפסט ארויסגיין קענסט קעטשן פון ערגעץ קאראנע, און איינמאל דו קעטשט עס און ס'איז א פאסט טאג איז דער מצב אסאך ארגער, סאו פליז דאונט פלעי געימס. און יעצט זאל איך זאגן אפאר ווערטער לכבוד תשעה באב, ס'איז וויכטיג מען זאל עס אויסהערן. דאס איז נאר געווען דער קיצור, ווייל איינער וואס האט נישט קיין געדולד צו הערן זאל וויסן וואס די מעסעדזש איז. און אז מען דארף נישט ארויסגיין זאל מען נישט ארויסגיין, און אפילו צום דאווענען איז אויך נישט קיין מצוה ארויסצוגיין אין אזאלעכע הייסע וועטערס ווען ס'איז דא קאראנע אין די גאס. איך וויל ענק אויך מאכן עוועיר אז די עסן איז נישט אזוי ווייט געפערליך ווי די דארשטריגקייט, מען קען ווערן דיהיידרעיטעד, טרינקען זאל מען טרינקען, מענטשן זעהן איך גיי מיט א באטל וואסער אין די גאס, פרעגן זיי ביסט משוגע, דו ביסט דאך א חשוב'ער איד, ביסט אהער ביסט אהין, זאג איך זיי הער מיך אויס, ושמרתם את נפשותיכם, מיך אינטערעסירט נישט וואס דו האסט. צו זאגן, מ'פארציילט א מעשה אז דער חפץ חיים געקומען אמאל אין שטאט פאר עפעס א מסיבה פאר זיין ישיבה אין ראדין און ער איז ארויף צוויי שטאק און אויבן האט ער זיך געוואשן צו די סעודה האט ער גענוצט א קליינעם כוס און האט זיך געוואשן ממש הלכה'דיג אביסל מער ווי די פינגער איז דער באלעבאס צוגעגאנגען און געזאגט אנטשולדיגט מיר איר זענט א ראש ישיבה איך קען אייך טראסטן מיט א ישיבה איר איר איר וואשט זיך דאך ווי דער גרעסטער פויער מיין טייער קינד כ'האב באמערקט אז ווער ס'ברענגט אייך ארויף די עס איז א אידישע דינסט, אויף איר בלוט דארף איך נישט זיין קיין מחמיר, און דאס זאלט איר אייביג געדענקען, און דארפט וויסן ווי דער חמור שטייט איין, טרינקען איז זייער וויכטיג, און אז איך גיי אין די גאס זאג איך פאר יענעם, איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט אז טאמער איך וועל צאמפאלן דא אין די גאס חלילה, איך האב נישט וואס צו טרינקען, וואס וועט זיין? וועסטו געבן א קרעכץ נאך מיר? טא האב איך אים אין בוידעם, איך דארף ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, און יעדער זאל דאס טון, מיטטראגן אביסל וואסער אפילו תשעה באב, טאמער דו וועסט ברויכן. די וועטער פאר די נעקסטע צען טאג איז. זייער זייער הייס, און ס'איז כדאי אפילו אז מ'זאל נישט ארויסגיין פון שטוב, ווייל ס'איז זייער אנגעשטרענגט, ס'איז סכנת נפשות ממש. כ'האב אויך געוואלט מודיע זיין פארן עולם אז ס'איז דא א היט עדווייזערי, און ס'וועט אנהאלטן ביז עיט פי עם היינט ביינאכט, היינט רעד איך פון דינסטאג ביינאכט, און וואס הייסט א היט עדווייזערי אויב ס'גייט ארויף ביז ניינטי ניין איז גרויסע צרות, און מ'דארף זייער וואטשן, און די. טעמפערטשער און די היי הומידיטי קען מאכן אז דער מענטש זאל ווערן איל, יעצט עלטערע מענטשן און די וואס האבן קראניקל העלט פראבלעמס און אויכעט מענטל העלט זאלן נישט ארויסגיין זאלן זיצן אינדערהיים ווייל ס'איז גרויסע צרות און ס'הייסט אז ס'דארף אנהאלטן ביז היינט ביינאכט, תשעה באב הייבט זיך אן מארגן ביינאכט אבער ס'מוז נישט זיין פונקטליך עקיורעט, זאלט'ס זייער וואטשן. האטס אלע א גוטן גרינגן פאסט פאסטונג.